אלה תולדות יצחק בן אברהם. ס'איז א פסוק וואס מען דארף עפענען, אזוי ווי אלע אנדערע פסוקים אין די תורה. נישט נאר א פסוק, אזוי ווי אלע אנדערע פסוקים וואס אונז הייבן אן די פרשה מיט זיי. מ'דארף קענען עפענען די פרשה פון די תורה. מ'דארף קענען עפענען די פרשה פון יצחק, די תולדות יצחק, ס'איז א גאנצע גרויסע רשימה פון אסאך תולדות יצחק בן אברהם דאס איז למעשה די ערשטע ס'איז דא אסאך אלה תולדות אין די תורה כ'האב שוין גערעדט לעצטע וואך תולדות השמים וארץ אלה תולדות נח אלה תולדות שם אלה תולדות תרח אין די אלע תולדות וואס איז געווען ביז יעצט לכאורה איז עס געווען אזוי ווי תולדות היינו א לאנגע ליין פון אייניקלעך ער האט מוליד געווען א זון דער האט די זון האט געהאט נאך א זון און אזוי ווייטער אפילו תולדות תרח לכאורה איז די עיקר צו פארציילן די מעשה פון אברהם די אלע עס האט געהאט אנדערע קינדער אבער די אנדערע קינדער זענען נישט רעלעווענט כמעט. די עיקר איז די סיפור איז די תולדות תרח וואס איז אברהם און דא ביי יצחק ווער ס'ליינט אלה תולדות יצחק זאגט רש"י ווער איז תולדות יצחק יעקב ועשו האמורים בפרשה ס'הייסט אז מיט אמאל ביי תולדות יצחק איז שוין דא אסאך תולדות לפחות צוויי מיעוט רבים שניים ס'איז לפחות צוויי תולדות, שוין ווען מ'הייבט אן צו טראכטן פון דער יצחק וואס ער האט תולדות, וואס ער גיבט עפעס ארויס, ער האט עפעס א מעשה, אזוי ווי מען זאגט תולדות קען מיינען די מעשה, סיפור, מעשיהם של צדיקים, די תולדות יצחק, די ארויסגעבעכץ וואס יצחק גיבט ארויס, פון די שורש, פון די אנהייב, איז דא אסאך, איז דא עפעס א גרויסע ריבוי אין דעם, איז דא עפעס א א גרויסקייט פון ריבוי מספר, א גרויסע סאך אסאך תולדות, עפעס מער ווי איינס, און ס'נישט פשוט, ס'הייסט ווען ס'איז דא איינס קען מען אפילו מען קען מאכן פון איינס אסאך, אזוי ווי אברהם אבינו האט איין זון, שפעטער האט א ישמעאל, את בן האמה לגוי אשימנו ווייל ער קומט ארויס פון אברהם, אז פון דער איינס, פון דער אחד היה אברהם קומט ארויס ישמעאל, וועט ער אויך זיין א גוי גדול, שפעטער דא יצחק איז ער דער איינס, ער קומט ארויס פון דער איינס און ס'וועט זיין אסאך, דאס הייסט ס'קען זיין אסאך תולדות פון איינער, אבער זענען אלע אזוי נמשך, אלע אזוי ווי נכלל אין די איינע, אין דער איינער, אט ער איז מצידו ווייל ער איז ער איז אזא סארט גרויסע מענטש, א אדם הגדול בענקים, אברהם אבינו, אדער אדם הראשון, אדער נח, וואס עס זאל נאר זיין, מילא קומט ארויס פון אסאך תולדות, האט ער ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אז קומט ארויס פון אים אסאך. די תולדות יצחק בן אברהם, איז נישט פשט ווייל ער איז יצחק מילא האט ער אסאך, עס פאסט נישט אפילו צו זאגען אזוי, אונז זאגען נישט יצחק אבינו איז געווען אזא גרויסע מענטש, ער האט געהאט יעקב און עשיו. זאגט נישט אזוי, ס'דאך דא א גרויסע חילוק פון יעקב מיט עשו וואס אונז לערנען אין די גאנצע פרשה, אין אלע המשך הפרשיות, אין אלע המשך ההיסטאריע ביז ביז די סוף פון הפטורה פון פון עובדיה, פון פון פון מלאכי וואס אונז לערנען, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו, די הפטורה פון וישלח, די הפטורה פון די וואך. דאס הייסט אז ס'איז דא דא גלייך אין די שורש א ריבוי, ס'איז נישט א אחד וואס איז אסאך, איז זייער גרויס איז אסאך, נאר ס'איז דא אזוי ווי א חלוקה, ס'איז דא א חילוק, ס'איז אין אנדערע ווערטער דאס איז א אמת'דיגע ריבוי, דאס איז א אמת'דיגע זאך וואס איז דא עפעס אסאך, ס'איז דא עפעס עפעס און ס'איז שווער זיך אנצוכאפן, ס'איז שווער ס'איז שווער צו צו עומד זיין אויף דעם, ווען געווענטליך כדי עומד צו זיין אויף א זאך, רעדוסן אונז עס צו איין זאך, הייסט דו זאגסט, ווילסט פארשטיין די תורה, ווילסט פארשטיין. תורה האט אזויפיל מידות, אזויפיל כללים, אזויפיל אזויפיל פרטים, אזויפיל מצוות, תריג מצוות, זאגן אונז ווילסט עס פארשטיין, לאמיר טון אזא זאך בא חבקוק וואו אנדערע העמידן על אחת אדער העמידן על ווייניגער, הייסט מען וועט עס אראפברענגען, מען וועט עס מפשט זיין, מען וועט עס פשוט'ער מאכן, מען וועט סימפליפייען די וועלט צו צוויי דריי יסודות אדער צו איין יסוד, ס'איז דא איין גאט ער פירט אלעס, ס'איז דא איין זאך וואס מען דארף וויסן, איין הלכה, איין על רגל אחת, איין זאך. אזוי הייבן אונז אן צו פארשטיין זאכן, אלע הבנות אין די וועלט באמת, א יעדע זאך וואס אונז פארשטייען ארבעט אזוי דורך דעם וואס אונז טרעפן א געוויסע איינשאפט, א געוויסע אחדות, א געוויסע פשוט'ע זאך, דאס מ'קען אראפ נעמען די גרויסע ריבוי, מ'נעמט אראפ די די ריבוי הפרטים, די ריבוי הסיבוכים, אלע מיני פרטי פרטים וואס מ'דארף וויסן אויף וואס די וועלט לכאורה זעהט מען איז מטל גלייך אנהייב ווען מען קוקט, מען הייבט אן פון איין זאך און דארט הייבט מען אן צו פארשטיין, אזוי אזוי פארשטייען אונז, דאס איז די תכונה פון הבנה, די תכונה פון דעת, די תכונה פון אנהייבן צו פארשטיין די וועלט איז דורך צו טרעפן איין זאך, דורך צו גיין אויף איין זאך, און די זאך פארשטייט זיך פון דעם קומט פון אבות יצא תולדות, פון דעם קומט ארויס אלע אנדערע זאכן. מיר האבן דעמאלטס אזוי לערנען אונז געווענליך די תורה. געווענטליך וואס אונז לערנען די תורה, טרעפן אונז עפעס איין זאך, אזוי ווי איין זאך וואס רירט אונז אן, אדער איין זאך וואס אונז פארשטייען, און אין דעם, אין דעם הייבט מען אן צו גיין, ביי דעם, מיט דעם עפנט מען אויף נאך טירן און נאך טירן, און ס'קומט ארויס אזוי ווייטער. און אזוי איז טאקע א גרויסע שבח פון די תורה צו לערנען אזוי, ס'איז א גרויסע מדריגה. אז איינער קען פארשטיין די תורה האט עפעס איין איין מצוה אזוי ווי מיר זאגן אסאך מאל כל העושה מצוה אחת מטיבין לו טוט איין מצוה איין זאך וואס ער פארשטייט איין זאך וואס רירט אים אן און פון דעם עפנט ער שוין אלעס ס'איז אבער דא נאך א פרינציפל ס'איז נישט נאר דא די פרינציפל פון אחדות אויף די וועלט ס'איז דא פונקט אזוי ווי ס'איז דא א פרינציפל פון אחדות איז דא אויך א פרינציפל פון שניות אויך א פרינציפל פון צוויי דער פרינציפל איז נישט פשט די איינס האט א גרויסע ריבוי פשט אונז הייבן אן פון צוויי, אונז הייבן אן פון א פירוד, אונז הייבן אן פון א ריבוי, אונז הייבן נישט אן פון א אחדות, נאר אונז הייבן אן פון א ריבוי, אונז הייבן אן פון א זאך וואס איז דא אסאך, ס'איז דא אסאך פרטים, און דא איז דא א טיפערע הבנה, אין אנדערע ווערטער, אזוי ווי אונז ווייסן ווי גרעסער די קשיא איז, אלץ טיפער דארף די תירוץ זיין. ווען דו זוכסט א קשיא, אונז זוכן די איין זאך, אונז זוכן די חוט המשולש, די חוט וואס גייט אדורך, וואס חוט השני איז, וואס גייט אדורך די גאנצע תורה, איז איין שאלה, בסדר, קען מען טרעפן א תירוץ. אבער אונז ווילן טרעפן א צווייטע שאלה, אונז דארפן טרעפן א חוט הכפול, א חוט העובר, וואס קען מסביר זיין, וואס קען אונז געבן צו פארשטיין די ריבוי, וואס קען אונז געבן פארשטיין די שניות, א אדערנעס, א דיפרענס. קען ווייזן אז ס'איז דא נישט נאר איינס, נאר ס'איז דא צוויי. די זאך פון ווייזן אז ס'איז נישט נאר דא איינס, נישט נאר דא צוויי, איז דאך א גרעסערע קשיא, ס'איז דאך א טיפערע קשיא. אזוי ווי מ'זאגט פשוט. ס'איז די צוויי סארטן התפעלות וואס א מענטש קען האבן. און דא קום איך צו די פסוק וואס דער זוהר הייבט דא אן, און מ'וועט זען ווי ער קומט צוריק צו א אנדערע פסוק. רבי חייא האט געעפנט די פסוק און געזאגט אויף דעם פסוק אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, אויף דעם האט ער געעפנט א פסוק, מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהילתו. איבער די טייטש פון די פסוק, די פסוק געבט ארויס א געוויסע התפעלות, אדער אזוי ווי מ'קען זאגן א געוויסע ביטול, א געוויסע סתירה וואס איז דא פון די השגה פון די מענטש, פון די פארשטאנד פון די מענטש, פון די עבודה פון די מענטש, ביז די מציאות, ביז די גדלות השם. זאגט מי ימלל, ווער קען רעדן, ווער קען רעכענען, ווער קען אויספירן גבורות השם, ישמיע כל תהילתו, ווער קען דען זאגן אלע זיינס, אזויפיל מער ווי אונז קענען פארשטיין. אנדערע ווערטער, נישט אזוי ווי אונז זאגן, אונז האבן פארשטיין אזוי ווי עס שטייט א אנדערע פסוק, לכאורה א פארקערטע פסוק, מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית, ס'איז טאקע דא א ריבוי מעשיך, אבער כולם בחכמה עשית, ווער ס'איז א חכם, ער פארשטייט אז אלע זענען מיט איין חכמה, די חכמה דאס איז די פרינציפל פון אחדות, חכמה דאס איז די פרינציפל פון איינס, ס'איז דא, דעמאלטס זאגט מען כולם בחכמה עשית, איך פארשטיי די חכמה, איך בין עומד אויף די חכמה. דאס איז דער בחינה פון עומד זיין אויף זאכן ווען אונז זענען נישט עומד אויף די חכמה, ווען אונז קוקן אויף די ריבוי, דאס איז די יסוד פון שניות אין די וועלט, די יסוד וואס זאגט, וואס הייבט זיך אן פון די ערשטע שורש צו זאגן עס איז דא גאט און עס איז דא א וועלט, הייסט שוין דא צוויי זאכן, נישט נאר דא איין זאך, עס איז דא השם אחד און זאגן עס איז נאר דא גאט און פון גאט קומט ארויס א וועלט, דאס איז דאס הייסט דאס הייסט א חכמה, דאס הייסט אחדות. ס'דא א גאנצע אנדערע יסוד וואס די אמת'דיגע. די צווייטע יסוד, דאס איז די אמת'דיגע יסוד פון די בריאה, מ'קען רופן די יסוד פון צמצום, אדער יסוד פון מדת הגבורה, אדער פון בינה, וואס אונז זאגן, ס'איז דא גאט און ס'איז דא די וועלט, הייסט גלייך פון די ערשטע שטיקל איז דא צוויי, און די צוויי אויף דעם זאגט זיך מי ימלל גבורות ה' הייסט בינה, מי ימלל גבורות ה' ווער קען דאך רעדן, ווער קען רעדן גבורות ה', אונז קען זיך נישט רעדן, חכמת ה' קען אונז רעדן אביסל, אונז קענען זאגן מה רבו, מאד עמקו מחשבותיך, איש בער פארשטייט נישט אבער א חכם פארשטייט, ווייל דאס איז דאך זיין גאנצע זאך, ער האט ארויסגעהאט די אחדות. אבער מי ימלל גבורות השם, ס'דא אזוי פיל, ס'איז דאך דא אזוי פיל מענטשן, מען האט שוין פארשטאנען איין פרט, פארשטייט מען נישט נאך א פרט, מען האט שוין פארשטאנען די צווייטע האט מען שוין פארשטאנען וויאזוי צו קאנעקט זיך מיט די ערשטע, מען האט שוין פארשטאנען די דריטע פארשטייט מען נישט וויאזוי ווען מען לייגט אריין די פערדע מיט די זעקסטע צוזאמען מיט די ערשטע קומט ארויס א זיבעטע זאך, דאס איז מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהלתו, מען קען נישט ענדיגן, מען קען נישט, ס'איז אזא ריבוי, לתבונתו אין מספר, ס'איז א ריבוי מספר, א ריבוי במספר פון די זאכן, דאס איז א שווערערע זאך צו ארויסהאבן. און נישט נאר איז א שווערערע זאך, נאר עס איז אויך די גאנצע קונץ. זיי זאגן אונז ווייטער אזוי, מען דארף הערן אזוי, תא חזי, אז די אייבערשטער האט געוואלט באשאפן די וועלט, ווייסן אונז, יעדער איינער ווייסט, הוה מסתכל באורייתא וברא ליה, ער קוקט אין די תורה, דארט האט ער באשאפן די וועלט. יעצט זאגט דער זוהר, דאס דארפסט הערן, די וואס ער זאגט, און אזוי איז מדייק דער רמ"ק דא, נישט נאר באופן כללי, נישט נאר די אייבערשטער האט געוואלט מאכן די גאנצע וועלט, כולם בחכמה עשית, חכמה הייסט דאך די תורה, מיט איין תורה האט ער באשאפן די גאנצע וועלט, ס'נאר דא א תורה, ס'נאר דא די רצון העליון, די חכמה עליונה וואס האט באשאפן די וועלט. ניין. ובכל עובדא ועובדא דברא קודשא בריך הוא בעלמא, יעדע מעשה און מעשה וואס די אייבערשטער האט באשאפן אין די וועלט, אויף יעדע איינע פון זיי האט ער געקוקט הוה מסתכל באורייתא וברא ליה. אזוי ווי ס'שטייט, און דער רמ"ק איז שיין מדייק די פסוק, ואהיה אצלו אמון, דאס איז די פסוק וואס דער מדרש אנהייב בראשית רבה האט געברענגט, אז די תורה איז אזוי ווי די אמון, אזוי ווי די אומן פון די וועלט, ער האט געמאכט די וועלט. און שטייט ווייטער, ואהיה שעשועים יום יום, משחקת לפניו בכל עת. דאס הייסט, וואס איז די טייטש ווען אונז זאגן, די טיפערע טייטש, די ריבוי טייטש, אז די תורה האט באשאפן די וועלט, נישט ס'איז דא איין חכמה וואס דאס מאכט אלעס, נאר ס'דא אסאך אנדערע חכמות, משחקת, ואהיה שעשועים יום יום, אזוי ווי די תורה הייבט זיך אן בראשית כח מעשיו, און די כח מעשיו פון בראשית איז א כח פון גבורה וואס אונז זאגן די גרויסע חידוש פון פרשת בראשית פון די ערשטע פרשה פון פרשת בראשית אז עס שטייט נישט אויף איין טאג האט מען באשאפן די גאנצע וועלט אלעס האט די אייבערשטער געמאכט יא דאס דאס דאס איז די פשט אבער די חידוש איז אז ס'דא אין די ערשטע טאג האט ער געמאכט דאס אין די צווייטע טאג האט ער געמאכט דאס און אונז קענען זיך כאילו אריינגיין און פארשטעלן ס'איז געווען א התלבטות, ס'איז געווען א שיקול אויף יעדע זאך זאל מען מאכן די זאך פון די ערשטע טאג, געקומען די תורה, מ'האט מסתכל געווען באורייתא און זאגט יא, מ'זאל מאכן די ערשטע טאג, זאל מען מאכן די צווייטע טאג, איז ווייטער נאך א שטיקל תורה, מחדש געווען נאך א פרט פון תורה, זאל מען מאכן די צווייטע טאג, יא, מ'זאל מאכן די צווייטע טאג, און אזוי די דריטע טאג און די פערטע טאג, יעדע איינציגסטע בריאה, יעדע איינציגסטע פרט וואס איז דא אויף די וועלט, וואס אין אנדערע ווערטער אלע גבולים וואס איז דא אין די וועלט, וואס איז דאך טייטש א פרט? פרט איז דאך טייטש אז איין זאך איז נישט אזוי ווי די צווייטע זאך, א צווייטע זאך איז נישט אזוי ווי די דריטע זאך, א מענטש איז נישט א בהמה, טאג איז נישט נאכט. גרין איז נישט רויט, דאס הייסט אסאך שלילות, אסאך גבורות, אסאך צמצומים, אסאך הגבלות, און אויף דעם האט יעדע שטיקל האט מען געקוקט אין די תורה, און מען האט געקוקט צו זען צו מען זאל עס באשאפן, די תורה האט באשאפן נישט נאר די כלל פון די וועלט, נאר אויך אלע פרטים פון די וועלט, די ריבוי הפרטים משחקת לפניו בכל יום, יעדן טאג איז דא א נייע דבר תורה, א נייע שטיקל, עס איז נישט פשט מען זאל דארפן אויפשטיין אינדערפרי און זאגן מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה, דאס איז נישט גענוג, מען דארף אויכעט זאגן מי ימלל גבורות ה', מען דארף אויכעט זאגן ס'איז דא משחקת לפניו בכל יום, ס'איז דא עפעס א חידוש, ס'איז דא עפעס א סיבה, ווען ס'וואלט נישט געווען א פרטיות'דיגע זאך, עפעס א פרטיות'דיגע דבר תורה, עפעס א פרטיות'דיגע חידוש אין די טאג, אדער אין די מענטש, אין די מעשה, וואלט עס נישט געווען, ס'איז דא א שיקול פרטי פאר יעדע פרט. איז אויב אזוי קען אונז. הערן די מעשה וואס ס'שטייט דא. איז געקומען כיון דבעא למברי אדם, דאס איז א באוויסטע מעשה וואס שטייט אפאר מאל אין די זוהר און אנדערע מדרשים, ווען מ'קומט באשאפן די די די מענטש איז טאקע דא א נייע שיקול און מ'קען טאקע זעהן נעשה אדם, ס'איז א נייע צד א נייע חידוש האט די תורה געזאגט, דא די אדם לכאורה איז אביסל אנדערש פון אלע אנדערע זאכן, ווייל די תורה איז נישט אינגאנצן אזוי שנעל מסכים צו באשאפן די מענטש, אלע אנדערע זאכן מען פרעגט כאילו די תורה, זאל מען באשאפן א בהמה? יא. זאל מען באשאפן אזא בהמה? יא. זאל מען באשאפן א דזשיראף? יא. זאל מען באשאפן א עלעפאנט? יא. זאל מען באשאפן גרינע גראז? יא. זאל מען באשאפן אזא בוים? יא. יעדע זאך. קומט צו נעשה אדם, הייבט אן די תורה זאגן, יא, אבער עס איז נישט אזוי פשוט. אי בר נש יתברי ולבתר ייתי למחטי ואנת תענש ליה, אמאי יהא עובדא, א מענטש דאך די טייטש. אַז ער האָט בחירה. דאָס איז דאָך דער װאָרט פֿון אַ מענטש, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. אַ מענטש, איז דאָך דער טײַטש, אַזאַ סאָרט זאַך, װאָס ער קען זינדיקן. זאָגט די תּורה, גלײַך פֿון דער אָנהײב, פֿאַר מע באַשאַפֿט דעם מענטש, זאָגט די תּורה, דו גײסט מאַכן דעם מענטש, דו געסט אים אַ כּוח צו זינדיקן, און אַזױ טאַקע איז טאַקע געשען גלײַך אין פּרשת בראשית, און ער האָט געזינדיקט. מאכט אים בחינם, דאס הייסט מען דארף, ס'נישט, ס'מאכט נישט קיין סענס ווען זיי זאגן אז די תורה באשאפט די וועלט, דאס הייסט ס'איז דא אזויווי א פלאן, ס'דא אזויווי א כוונה פרטית אין יעדע זאך, און די כוונה פרטית מוז קענען ארבעטן, דאס איז דאך די טייטש וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, דאס הייסט די אייבערשטער'ס פלאן, די אייבערשטער'ס כוונה מוז קענען ארבעטן, אז איינער מאכט א א זאך און ער האט נישט קיין פלאן וויאזוי עס גייט ארבעטן, ער ווייסט די פראבלעם און ער מאכט א זאך מיט א לאך און ס'ארבעט גלייך די ערשטע טאג פאלט עס אדורך, דאס איז גאר א שוואכע בורא, גאר א שוואכע, דאס הייסט נישט כי טוב. מיט אנדערע ווערטער דאס הייסט אז ער האט זיך דורכגעטראכט, וואס זאגט מען ווען ס'פאלט איין א בריק, זאגט מען וואס איז געשען, ער האט זיך נישט דורכגעטראכט ווי, ער האט נישט געטראכט פון אלע חסרונות. ווען אונז זאגן אז דער אייבערשטער האט זיך יא דורכגעטראכט, ס'איז דא א תורה, ס'איז דא א עטלעמאן וואס האט דורכגעטראכט נישט נאר באופן כללי נאר אויך באופן פרטי אויף יעדע פרט, יעדע יעדע סינגל מענטש און יעדע פרטיות'דיגע זאך, זאך פון די מענטש לעומת אלע אנדערע זאכן. דארף דאך זיין דא א תורה, א ספעציעלע תורה וואס פארענטפערט די קשיא. וואס פארענטפערט די קשיא, עתיד למחטי קמך, ער קען זיך זינדיגן, ס'וועט זיין מעשי ידיך לחינם. אין אנדערע ווערטער, די קשיא פון די דור המבול, די קשיא פון די דור הפלגה, די קשיא פון אנשי סדום, די אלע קשיות, יא. זאגט דער אייבערשטער אמר לה, הא אתקנת תשובה, איך האב שוין געמאכט, איך האב א תירוץ, די תירוץ, אין אנדערע ווערטער, די תורה וואס איז מאפשר די מענטש זאל באשאפן ווערן, דאס הייסט די זאך פון תשובה, און דאס איז באמת די זאך וואס יעדער איינער ווייסט, און מיר וועלן נישט היינט מאריך ווייל עס איז נישט דווקא די סוגיא פון תשובה, אבער מען דארף וויסן אז די סוגיא פון תשובה איז נישט עפעס א עפעס א ענין פון תשובה, עס איז דא א תורה, עס הייסט עס איז א יסוד, די וועלט איז לכתחילה באשאפן געווארן מיט אזא מהלך, אזוי ארבעט עס, די איינציגסטע וועג ווי עס גייט קען ארבעטן אז. די תשובה, דאס איז די תירוץ אויף די קשיא פארוואס האט מען באשאפן די מענטש איי ער גייט דאך זינדיגן. מיט אנדערע ווערטער די פלאן פון די מענטש איז אז ס'דא אזא מין כח וואס הייסט תשובה, און למעשה תשובה איז אליינס די כח וואס אונז רופן בינה וואס אונז רעדן דא, די שורש פון אלע פרטים און פון אלע גבולות. און די מענטש איז די מערסטע פרטיות'דיגע נברא, די מערסטע, אזוי ווי מיר זאגן ברוך חכם הרזים, שאין דעתם דומה זה לזה, מ'זעט אסאך מענטשן מאכט מען א ספעציעלע ברכה ברוך חכם הרזים. זעט אסאך בהמות מאכט מען נישט קיין ספעציעלע ברכה ווייל ס'איז נישט דא אזא זאך אסאך בהמות די ריבוי פון בהמות איז נישט קיין אמת'דיגע ריבוי ס'איז אזוי ווי זאגן פון איינס איין איין האסט געזען איין דזשיראף האסטו געזען אלע דזשיראפס אבער האסט געזען איין מענטש האסטו נישט געזען די צווייטע מענטש ווייל די מענטש האט אמת'דיגע ריבוי און די מידה וואס קען באשאפן די מענטש איז נאר די מידה פון תשובה וואס די מידה פון תשובה איז די טייטש איך זאג אז יעדע חסרון, יעדע יעדע חסרון תירוץ, יעדע חסרון פשט פון די פלאן, פון די כוונה וואס מ'האט אונז באשאפן קען מען משלים זיין, און ס'קען זיך משלים זיין אזויווי צוריק צווועגס, פון פארקערט, מוז נישט זיין אז ס'גייט גלייך, ס'קען גיין צוריק צווועגס אויכעט, מ ס'איז נכשל און ס'איז צוריק, שפעטער גייט עס צוריק צו די מקור, שפעט תשובה איז די איז די יסוד פון גיין צוריק צווועגס, אבער מ'קען מ'קען אויכעט נישט נאר, אנדערע ווערטער, נישט נאר מ'קען האבן א פלאן און אויספירן די פלאן, מ'קען אויך נישט אויספירן די פלאן און שפעטער אנקומען צו די פלאן אין יענע וועג. דאס איז די יסוד פון תשובה, ס'איז אזוי ווי אור חוזר, א בעקווארדס, בעקווארדס מהלך, און די בעקווארדס מהלך דאס איז באמת די שורש פון די בריאת האדם, לאמיר לאמיר לאמיר אביסל גיין ווייטער, אזוי ווי אזוי זאגט די זוהר, זאגט די אייבערשטער פאר די וועלט, ווען ער האט עס געמאכט, ווען ער האט געמאכט די וועלט, זאלסטו וויסן אז דו שטייסט נאר אויף די תורה, און דער מענטש ער שטייט אויך נאר אויף די תורה, אין אנדערע ווערטער ער זאל עוסק זיין אין תורה, און טאמער נישט מאכט זיך די וועלט לתוהו ובוהו, אזוי ווי ס'שטייט אין די גמרא יום השישי, דאס איז א תנאי אין די וועלט, וואס אלעס שטייט אויף דעם מענטש, אין אנדערע ווערטער, ס'איז נישט אזוי ווי אונז האבן אנגעהויבן צו זאגן לכאורה, ס'דא א וועלט, ס'מאכט סענס, ס'הייסט די וועלט אן מענטשן, קען מען דארף ער נישט קיין תשובה, ער דארף נישט קיין תורה, דאס הייסט וואס די עיקר תורה איז דאך די תורה פון תשובה, די תורה וואס ער קען זאגן ווי אזוי מען קומט אן צו די כוונה, אפילו ווען עס איז נישט אנגעקומען, עס זעט נישט אויס גלייך מען גייט אנקומען צו דעם, אין אנדערע ווערטער עס איז נישט נאר בכלל עס איז אויך בפרט, עס איז אויך דא א פרטית'דיגע כוונה וואס מען קומט אן, און די פרטית'דיגע כוונה, דאס איז אליינס די כוונה איז כאילו ער קומט אן בכח מעשי ידיו, עס גייט אזוי ווי צוריק צו וועגס, עס הייבט זיך אן פון אונטן, עס הייבט זיך אן פון די יסוד פון. שניות, ס'הייבט זיך אן פון די יסוד פון פירוד פון ריבוי, און פון דארט קומט עס אן, אבער דאס איז דאך די מטרה פון די גאנצע וועלט, דאס וואס שטייט א פסוק, אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי, די אייבערשטער זאגט אין ספר ישעי' איך האב געמאכט די וועלט, און אין די וועלט האב איך געמאכט וואס? מענטש, דאס הייסט דער מענטש, דער אדם, ער איז דער די גאנצע זאך פון די וועלט, און ווען ס'איז נישט דא מענטשן וואס זענען עוסק אין תורה, וואס זענען עוסק אין די תורה, די פנימיות התורה, תורה פון תשובה, ס'איז דאך ממש. די וועלט האט נישט קיין זין, סא ס'איז דאך פאר דעם האט מען געמאכט. און דער זאגט די זוהר ווייטער ואורייתא און די תורה איז עומד ומכריז, אזוי ווי די גמרא זאגט א בת קול יוצאת מהר חורב די תורה איז מכריז, די תורה איז כסדר מכריז פאר די מענטשן אז זיי זאלן עוסק זיין אין איר, און קיינער הערט נישט אויס. אונז האבן גערעדט וועגן דעם אפאר מאל א נאכט וועגן די די סארט קריאה אז די תורה אליינס הייסט נישט אונז דארפן זוכן די תורה, די תורה שרייט און רופט פאר די מענטשן, מפסח, חכמות בחוץ תרונה, דער זוהר דרש'נט באריכות אין אנדערע פלעצער, אפשר שפעטער דא אדער פריער, דער ברחובות תתן קולה, בראש הומיות תקרא, אז די חכמות, די תורה רופט דעם מענטש, ווייל ווייל די תורה איז דאך א פרינציפ פון די בריאה, עס איז נישט קיין זאך וואס מען דארף צולייגן פון די בריאה, דאס איז דאך געווען דער פלאן, ממילא וואו מען קוקט טרעפט מען עפעס א דבר תורה וואס שרייט און ער זאגט, הער אויס, קום וואס זען. קום זיי מקיים די וועלט, קום מאך די וועלט זאל מאכן סענס. איז ממילא אויב אזוי איז דאך אזוי, יעדער איינער וואס לערנט תורה, כל מאן דאשתדל באורייתא דער וואס איז משתדל אין די תורה, אויף אים שטייט די וועלט, און אויף אים שטייט נישט נאר די וועלט נאר יעדע פרט ריכטיג, אזוי ווי די מענטש ווען ער הייבט אן צו זאגן א משל פון איברי האדם, און דאס איז אזוי ווי די יסוד וואס אונז זאגן א מענטש איז א עולם קטן, די וועלט איז א אדם גדול, הייסט ס'איז נישט דא קיין איבר, אזוי ווי אונז זאגן די תורה האט זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות, זעקס הונדערט און דרײַצן איברים, די תורה איז א מענטש, זאת התורה אדם, און די תורה האט אן א שיעור פרטים, אן א שיעור איברים, און יעדע מצוה פאר זיך, איז מקיים עפעס א שטיקל וועלט, אזוי ווי כביכול די וועלט איז א גרויסע מענטש, איז דא עפעס א שטיקל, עפעס א רעכטע האנט פון די וועלט, עפעס א לינקע האנט פון די וועלט, עפעס א שטיקל תורה, וואס יעדע איינס האט צו טון מיט דעם, און טאקע ווען מ'קוקט אויף די גאנצע זעט מען אז ס'איז אלץ איין גרויסע, איין גרויסע אדם, אלץ איין גרויסע מענטש, וואס אונז זאגן אויף דעם מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית. אבער אין די תורה, אין די תורה גייט דאך די אלע זאכן, די אלע זאכן, און קיינער איז נישט עומד אויף דעם, ס'איז שווער עומד צו זיין, טאקע וועגן דעם איז עס שווער עומד צו זיין, ווייל ס'איז מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו, מ'דארף קענען עומד זיין אויף די ענין פון גבורות השם, אויף די ענין אז ס'איז נישט נאר דא איין אבר, ס'איז דא טאקע איין אבר אפשר וואס איז מער וויכטיג ווי אנדערע, אבער ס'איז דא א ריבוי אברים, ס'איז דא תריג מצוות, און יעדע איינע פון זיי די גאנצע יסוד פון די וועלט איז געווען אז יעדער איינער פון זיי זאל האבן עפעס א חידוש, עפעס א עפעס א פשט, ס'איז דא עפעס א חידוש תורה, אויב מ'האט נישט עומד געווען אויף די חידוש תורה, ס'איז דאך ממש אזוי, ר' נחמן זאגט אז אויב איינער אויב אויב איז נישט האט נישט באהיינט א חידוש וואס ער האט נישט געוואוסט נעכטן, איז פילט ער אז טוב לו שלא נברא, וואלט ער ענדערש נישט געבוירן נישט אויפגעשטאנען היינט אינדערפרי. דאס איז דאך די טייטש פון א מענטש וואס ער לעבט נישט נאר מיט די פראצעס, מען קען יעדער איינער קען זייער גרינג זאגן, דאס איז באמת גרינג, דאס איז באמת, און ס'איז טאקע גוט, מען דארף עס האבן, ס'איז די וועג פון אברהם אבינו אפשר. ס'איז זייער וויכטיג, מען דארף באופן כללי, די וועלט האט א תכלית, וועלט האט א פלאן, די אייבערשטער מאכט נישט זאכן בחינם, אוודאי אויב ס'איז דא א וועלט און אויב אונז לעבן נאך, אונז זענען אויפגעשטאנען נאך אינדערפרי, האט עס א פלאן, און מוז דאך מוז דאך אזוי זיין. אבער דאס איז נישט גענוג פאר מענטשן וואס ווילן האבן דעת, וואס ווילן פארשטיין וואס דא טוט זיך, באופן כללי, דאס איז אזוי ווי אמונה, דאס איז אזוי ווי חסד. דארפסט דאך פארשטיין פארוואס האב איך היינט אויפגעשטאנען, פארוואס די מצוה האט מען געטון, פארוואס די אבר עקזיסטירט, פארוואס די לינקע פינקי פון די רעכטע פיס עקזיסטירט, וואסערע דבר תורה ליגט אין דעם, וואסערע חידוש איז דא אין דעם, אז נישט איז דאך ממש א שאד אז מען איז אויפגעשטאנען היינט, דו ביסט גערעכט אז באופן כללי פארשטיי איך, אבער דאס האסטו גארנישט פארשטאנען, עס מוז דאך זיין עפעס א נייע דבר תורה, מען דארף קענען יעדן.

וואס דאס איז די מצוה וואס איז כאילו מכוון קעגן די אבר, און דאס איז די גרויסע חכמה פון די וועלט, דאס איז די גרויסע חכמה פון די בריאה וואס מיר זאגן אויף דעם מי ימלל גבורות השם, דאס איז גבורות, דאס הייסט, גבורות הייסט אז ס'איז דא א ריבוי, אזוי ווי מען זעט ס'דא אסאך גבורות, יא, נישט נאר גבורת, גבורות השם, אסאך, און אסאך א נישט איינער, ואין אחד דומה לחבירו, חכם הרזים, קיינער איז נישט דומה לחבירו, ס'מוז זיין א תירוץ, און די עיקר.

דאס איז אויף צו וויסן די גבורות השם, אויף צו וויסן פארוואס איז היינט בין איך געבוירן, פארוואס איך בין געבוירן, איך הער, פרעג נישט קיין קשיות, פארוואס בין איך היינט געבוירן, און פארוואס איז דא די זאך, זאגט די זוהר אויף דעם האט שלמה המלך געזאגט, ער האט געוואלט פארשטיין די תורה האט ער געזאגט אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, דאס הייסט באופן כללי ווייסט יעדער איינער דאס און אויף דעם דארף מען נישט זיין שלמה המלך, אבער אזוי ווי חזל זענען מצייר עפעס איין פרט פון פרה אדומה האט ער נישט פארשטאנען, עס איז נישט גענוג צו זאגן יא איך פארשטיי רוב זאכן פארוואס דארף איך פונקט דאס פארשטיין, ווייל דו פארשטייסט נישט איין פרט, פעלט דיך די גאנצע וועלט, האט האט דאך נישט די וועלט נישט קיין פשט, האט דאס דאס די חלק וועלט וואס היינט לערנען אונז הלכות פרה אדומה, הלכות מטמא טמאים מטהר טהורים, צו וואסערע א סארט כלל פרט ס'זאל זיין, די פרט מוז דאך אויכעט מאכן סענס, די פרט מוז דאך אויכעט האבן א סיבה פארוואס עס עקזיסטירט, מוז דאך זיין עפעס א דבר תורה וואס שטייט אין די פרט, דאס איז רחוקה, דאס איז רחוקה, ווייל דאס איז דאס איז די רחוק, דאס איז די, אזוי ווי אונז זאגן. אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה, די פנינים, די אמת'דיגע פנינים טרעפט מען ווען מען גייט מקום רחוק, אזוי דער ירושלמי זאגט דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, מען דארף גיין צו עפעס א ווייטע פלאץ, מוז נישט זיין אויפן פלאץ, אויפן פלאץ איז איין זאך, אבער אפשר במקום רחוק, אפשר אין א. אין פלאץ וואס עס איז אזוי ווי התרחקות, דארט קען מען זען, אויף דעם זאגט דוד, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך, דאס איז די עקשנות, מען דארף האבן, דארף האבן עקשנות אויף דעם, מען דארף האבן קארעדזש אויף דעם, מען דארף האבן קארעדזש אויף צו זאגן, איך בין נישט מוותר אויף קיין איין פרט, די גרויסע סודות, די אמת'דיגע זאכן, אזוי ווי אונז קענען זיין אזוי ווי אפילו דער רמב ם האט געזאגט, ס'איז גענוג מיט וויסן די כללים. איך פארשטיי על פי רוב פארוואס דארף מען לייגן תפילין, איך פארשטיי די איידיע פון תפילין, נו, ס'איז זכר יציאת מצרים, זכר לשעבד את המוח ואת הלב, נו, אבער זאגט ער, זאגט דער דוד המלך, זאגט דער שלמה המלך, זאגט יצחק אבינו, יא יא, אבער פארוואס דארף עס זיין שווארץ און מיט פיר עקן? וואס וואלט געווען שלעכט ווען עס איז געווען רינדעכיג? מ'וואלט דאך געקענט לעבן אין א וועלט ווי תפילין זענען רינדעכיג, ס'וואלט גארנישט געפעלט, לכאורה, לפי די חכמה. אבער לפי די בינה, לפי די אמת'דיגע הבנה פעלט עפעס, און אונז גייען נישט אוועקגיין, אונז גייען זיך נישט לאזן, אונז גייען זיך נישט לאזן נארן אז ס'איז סתם. מען גייט פרובירן, מען גייט גל עיני און מען גייט מתפלל זיין און מען גייט זיך מתעמק זיין, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך אין יעדע איינציגסטע אות, יעדע איינציגסטע אייוועלט גייט מען זוכן א חידוש, און אזא סארט חידוש וואס איז בערך פון אלע אנדערע חידושים, אנדערע ווערטער. נישט אזא פיטשיווקע, נישט א דרוש. אנדערע ווערטער, יעדער איינער קען זינגען גרינג דראגן דרושים, וואס די רמב ם האט אויך געוואוסט, ס'איז גרינג צו זאגן א דרוש. דער פֿיר איז כנגד דער איך ווייס וואס, פֿיר אמהות, יעצט פארשטייסטו? יא, דאס איז דאך נישט די חכמה. דער פרט, דער פרטיות'דיגער הסבר דארף דאך זיין אזא גוטער הסבר ווי די כלליות'דיגער הסבר, ס'דארף דאך זיין ישמיע כל תהילתו. אין אנדערע ווערטער, אויב ס'איז דא, אויב אזוי ווי דו פארשטייסט, אז אויף די גאנצע וועלט, טראכט אויף די גאנצע יוניווערס, פון די ביג בענג ביז די אלף השביעי, אז די גאנצע זאך, ס'זאל דאך קען דאך נישט זיין אז מ'האט עס באשאפן ווייל עפעס א דרוש קעגן קעגן די דריי אבות, נישט דאס, דאס איז נישט קיין תירוץ פארוואס ס'עקזיסטירט די וועלט. דאס דארף האבן א גאר א גוטע סיבה, גאר א יסודות'דיגע סיבה וואס פארענטפערט די גאנצע זאך, ס'איז גאר א ריכטיגע סיבה. די זעלבע לעוועל פון ריכטיגקייט, די זעלבע לעוועל פון יסודיות דארף זיין אויף די פרטית'דיגע שאלה פון פארוואס היינט א' חשוון תשפ ב האט עקזיסטירט. ס'וואלט דאך געקענט זיין פונקט אזא וועלט וואס פונקט די טאג פרייטאג ראש חודש חשוון צוויי טאג ראש חודש פעלט, ס'איז נישט דא. ס'וואלט עפעס געשען מ'האט געסקיפט פון פון ל' כסלו ביז ב' חשוון וואלט עפעס געשען? ס'מוז דאך זיין אזא גוטע סיבה אזוי ווי די גאנצע וועלט מוז זיין אזא גוטע סיבה אז די טאג זאל עקזיסטירן יום ליום יביע אומר, די משחקת לפניו בכל עת, שעשועים יום יום, די איז נישט נאר אזא שעשועים, דאס ווען מ'איז עומד אויף אזא סארט זאך, פון דעם פון דעם ווערט מען משוגע, פון דעם ווערט מען שיכור, פון אהבת התורה. עס איז דא אין די פרט, איז דא אזא מין גוטע זאך ווי די זוהר זאגט אסאך מאל, ווען מיר זענען נישט געקומען אויף די וועלט נאר צו הערן די דבר תורה איז לאנג גענוג, וואס איז די טייטש? און וואס איז מיט נעכטן? וואס האסט נאכנישט געהערט? און די גאנצע די גאנצע אנדערע זיבעציג יאר איז א שאד? ניין, די גאנצע זיבעציג יאר האט פאר זיך א טעם, אבער עס דארף זיין א טעם פארוואס איך בין געקומען די רגע אויף די וועלט, און די רגע אויף די וועלט מוז האבן אזא גוטע טעם אזוי ווי כל העולם כולו, אין אנדערע ווערטער עס מוז זיין אזא טעם וואס קען בעצם פארענטפערן די גאנצע וועלט, נאר די גאנצע וועלט איז נאך א פרט, דארף מען ענטפערן די נעקסטע פרט נאכאמאל, און דאס איז די און דאס איז רחוקה, דאס איז דאס איז נישט ביכולת בני אדם צו פארשטיין, אונז זענען זיך נישט מוותר און ווילן עס פארשטיין. און איך זאג, דארף דאך וויסן די עברי טייטש, איך זאג כסדר דאס, דארף דאך וויסן אין וועלכע ניגון עס צו לייענען, ווען ער זאגט אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, און די חזל זענען מאריך אין דעם וועגן טעמי תורה וואס שלמה המלך האט געוואלט וויסן, דארף מען עס וויסן צו לייענען מיט די ריכטיגע נוסח, ס'איז נישט קיין סוף פסוק. יא, דאס איז נישט קיין סוף פסוק דאס וואס אונז זאגן אמרתי, איך האב געמיינט, נישט, ווייסט וואס, נישט איז נישט, מ'וועט האבן אמונה, מ'וועט גיין באופן כללי, אלעס איז גוט. דאס הייסט נישט די טייטש, ער מיינט אחכמה ווי כ'האב געטייטשט, איך וויל נאך אלץ, אונז בעטן נאך אלץ גל עיני ואביטה נפלאות, איך וויל זיך ממש נפלאי פלאות צו וויסן יעדע מיט טאג, אזא גוטע סיבה אז דער טאג זאל האבן געבוירן ווערן, ס'איז די סיבה אז די גאנצע וועלט איז געבוירן געווארן פון אזוי ווי יום השישי, פון כל ששת ימי בראשית, איז דא אזא גוטע סיבה פאר די יום השישי, פאר די היינטיגע פרייטאג. דאס איז האפן אונז אז ס'וועט אנקומען, מען האפט און אמאל געלונגט עס אמאל געלונגט עס נישט, אבער דאס איז די בקשה. איך ליין ווייטער זוהר תא חזי, שלמה המלך שטייט אין ספר מלכים אויף די חכמת שלמה, שטייט וידבר שלושת אלפים משל, ויהי שירו חמשה ואלף, האבן חזל מפרש געווען, ס'ווערט געברענגט אין רשי דארט און אנדערע. פארשידענע מפרשים מוטשען זיך וואס דער טייטש ס'געווען דריי טויזנט משלים און עס געווען טויזנט און פינף שירים האבן חזל איין וועג פאר איינע פון די וועגן וואס האבן געטייטשט אוקמוה איז געווען אז ער געזאגט דריי טויזנט משלים אזוי זאגן חזל דריי טויזנט משלים האט שלמה המלך געזאגט שטייט זאגן נישט די אלע לכאורה ווייל משלי איז נישטא אזויפיל סאו בערך טויזנט און אויף יעדע איינע פון זיי האט ער געזאגט טויזנט און פינף טעמים טויזנט און פינף פשטים אויף יעדע משל דאס הייסט טויזנט מאל דריי טויזנט אזוי קומט אויס אזוי פיל טעם בלייבט זאגט דער זוהר און דאס איז קומט פארענטפערן א קשיא וואס מען פרעגט דא אז ווען איך זאג אזא סארט דרשה דארף מען גלייך פרעגן אזא שאלה היי דו זאגסט אז יעדע פסוק האט אזא סארט פשט ווי כל התורה כולה אזא סארט שטארקייט אזא סארט משמעות יא? יא? כ'ווייס נישט אפשר איז עס סתם איבערגעחזרט אפשר איז טאקע יא וועגן סתם עפעס א דרוש ס'מוז דאך עפעס זיין אונז זאגן דאך אזא מין און מ'קען זאגן רעדיקאל לעוועל אוו מינינג, ס'הייסט ס'דא דריי, ס'דא איינער וואס זאגט די וועלט האט נישט קיין מינינג, ס'דא איינער וואס זאגט די וועלט האט א מינינג באופן כללי, די וועלט האט א פלאן, די תורה, אדער די זעלבע זאך די תורה, ס'דא איינער וואס זאגט אז די תורה איז אלץ חלילה דברים בטלים, בסדר, דאס איז איינע, איין לעוועל אפיקורס. איינער וואס זאגט אז א מאמין, תורה איז אוודאי, תורה איז געוואלדיג, תורה ברענגט א מענטש לחיי עולם הבא, תורה איז עץ חיים. עס האט א משמעות, א מורא'דיגע משמעות, דאס איז די צווייטע לעוועל, דאס איז אזוי על פי נגלה. ס'איז דא א דריטע לעוועל וואס מ'קען, דאס איז די ראדיקאלע מינינג, עס זאגט נישט נאר די תורה האט א משמעות, נישט נאר באופן כללי, נישט נאר די גאנצע תורה איז געוואלדיג, נאר יעדע ווארט אין די תורה האט מער משמעות ווי דו האסט זיך פארגעשטעלט אויף כל התורה כולה צוזאמען. יעדע אות, יעדע קוצו של יוד, יעדע כתרי אותיות וואס רבי עקיבא פלעגט דרשנ'ען, יעדע פרט אחרון וואס אמאל געשעט עס איינמאל אין דריי טויזנט יאר, האט אזא סארט משמעות אזוי ווי כל התורה כולה. יעדע ווארט און יעדע פסוק און יעדע פשט רמז דרש סוד האט אזא משמעות. זאגט ער ועל דא מי ימלל גבורות השם. ס'איז נישט ביכולת אנושי צו רעכענען. זאגסטו יא, אקעי הער מיך אויס. איך מיין, ס'איז עפעס א שווערע זאך צו גלייבן. ס'זעט אויס עפעס א גאר א ווילדע חידוש, עפעס א ווילדיגע משוגעת. און מענטשן ווערן באמת מענטש פון פון עודף משמעות, פון צופיל מינינגס. און מ'דארף וויסן אמאל, מ'דארף וויסן נישט צו לעבן די גאנצע לעבן אין עולם הרמז. גייט אין געשעפט און ער קויפט עפעס צען פיצא'ס ווייל ס'איז קעגן די עשר ספירות, כ'מיין, ס'איז א גוטער רמז, אבער אפשר מאך דער רמז אויף צען בייסט ביסן פיצא, כ'מיין, מען דארף דאך וויסן וויאזוי צו לעבן, א מענטש וואס לעבט אז אלעס האט מינינג און אלעס האט אזא שטארקע מינינג קען באמת משוגע ווערן פון דעם. אז דאס איז טאקע אמת, אבער אונז דארפן פארשטיין, אונז ווילן מצדיק זיין אביסל די די משוגענע איידיע אז יעדעס אות, יעדע מינוט, יעדע רגע קען האבן אזא סארט מינינג. זאגט דער זוהר אזוי. כ'וועל דיר זאגן אזוי, איך האב דיר געהאט פארציילט א מעשה וועגן שלמה המלך, שלמה המלך, זיינע משלים, וואס הייסט משלים? דברי חכמה, אזוי ווי ספר משלי, ס'איז דברי חכמה משלים, ער איז געווען א בשר ודם, טאקע דער חכם מכל אדם, דער גרעסטער, דער קלוגסטער בשר ודם וואס איז אמאל געווען אויף די וועלט, אבער דאס איז שלמה המלך, א בשר ודם, חכם מכל אדם, פון אלע אדם, נישט חכם כאלוקים, נישט קיין חכם, נישט קיין גאט, נישט קיין מלאך אפילו, א בן אדם. און שלמה המלך זאג איך דיר, דו קענסט שרייבן א משל, עפעס א דבר חכמה וואס אין די משל האבן טויזענט און פינף לעוועלס פון מינינג, ס'האט טויזענט אנדערע טעמים, מיט אנדערע ווערטער ווען דו לערנסט ספר משלי אדער עפעס אנדערע חכמת שלמה און דו זאגסט פערציג פשטים זאלסטו וויסן דאס איז נאר א התחלה פון פארשטיין וואס ער האט באמת געמיינט. איז אויב שלמה המלך וואס איז געווען א בשר ודם קען האבן אזויפיל משמעות. מילין דאורייתא דקאמר קודשא בריך הוא על אחת כמה וכמה דכל מילה און מילה יעדע ווארט פון די תורה אית בה כמה משלים כמה שירין כמה תשבחין כמה רזין עילאין כמה חכמין ועל דא מי ימלל גבורות השם און איך וויל וויסן נאכאמאל מזכיר זיין איבער די זוהר ווייל קענסט דיך ווייטער פרעגן דא איז א שיינע דרש אויף שלמה המלך אבער ווער זאגט אז עס איז טאקע אזוי אפשר שלמה המלך נישטא נאר אויכעט נאר דריי און א האלב טעמים. דארף מען ברעגען א ראיה פון זאכען וואס אונז ווייסען יא, דאס איז אביסל, כ'וועל זאגען ווי גראב איך קען. טרעף איך אזעלכע מענטשען וואס זענען מפקפק אין סודות התורה, סודות מיין איך נישט נאר סודות, נאר רמזים, דרושים, מער איידעלע לעוועלס, מער טיפערע לעוועלס פון משמעות און ספר התורה. און געווענטליך זעט מיך אויס אז די מענטשען, נישט נאר אז זיי פארשטייען נישט די תורה, נאר זיי פארשטייען נישט ווי אזוי, וויפיל חכמה קען בכלל ליגן אין איין שורה טעקסט? און זיי האבן נישט בכלל קיין השגות ווייל ווייל זיי זענען טיפשים, ווייל זיי פארשטייען נישט ווייל עס איז גאנץ אזוי מ'זאגט פלאכע מענטשן, שטחיות'דיגע, אויבערפלעכליך, וואס עס שטייט דאס איז דאס וואס עס מיינט. ס'איז זיי נישט איינגעפאלן אז איך אליינס, איך האב אליינס געשריבן אין מיין לעבן שטיקלעך טעקסט וואס האבן מער ווי פיר פיר אנדערע משמעות. און איך האב אליינס געשריבן פסוקים, און איך זאג נישט זיך צו בארימען, איך זאג פשוט ווייל דאס איז די פאקט, און ווען מען טראכט אריין אין טיפערע זאכן, איך האב געשריבן זאכן וואס מען קען, איך ווייס אז מען קען ליינען אויף אסאך לעוועלס, און איך ווייס אז יעדע ווארט האט א געוויסע משמעות, איך בין מרמז אויף אזא סארט א דקות, און אזא סארט א דקות, איך וויל נישט אלעס מפרט זיין, איך לייג עס אמאל מרומז, אמאל מפרט, אבער. און איך ווייס אז איך בין נישט דער גרעסטער חכם, איך זעה אז עס איז דא מענטשן מער קלוגער פון מיך וואס זיי שרייבן זאכן, און זייער שרייבן האט זייער מולטי פאסעטעד און מולטי לעוועל, און ס'קען, אמאל א מענטש שרייבט א טשילדרענס בוק און דו ווייסט ער איז א חכם און דו קענסט מיט אים רעדן ער זאגט דיך דו ווייסט אז מ'קען עס טאקע פארשטיין אויף די פשוטו אבער ס'האט אויך א נמשל און ס'האט אויך א טיפערע נמשלים, ס'האט אויך אזוי דריי לעוועלס פון נמשל אדער פיר לעוועלס. דאס איז נישט קיין בכלל קיין נס, ס'איז נישט קיין פלא בכלל, ווער ס'האט אביסל א געפיל צו וויאזוי וויאזוי חכמה ארבעט, אביסל א געפיל צו וויאזוי געשריבענע חכמה אדער געזאגטע חכמה, האט אביסל א געפיל צו דעם פארשטייט ער אז צו זאגן אז א זאך האט נאר איין פשט איז סתם שטותים, ס'איז פראבלעם אז קיינמאל נישט פרובירט צו שרייבן עפעס א פסוק וואס זאל האבן עפעס א טיפערע משמעות, ווייל די טבע פון טיפערע משמעות איז אז מען מוז עס מלבש זיין, מען מוז עס מרמז זיין פון דא און מרמז זיין פון דארט, מען קען עס נישט ארויסזאגן גראב, די פשוט די ווערטער וואס אונז האבן און די די שפראך און די די קאמיוניקעישן וואס אונז האבן איז נישט גענוג, מען דארף עס אלעמאל מרמז זיין, פרוביר, פרוביר דו צו זאגן עפעס די טיפסטע זאכן וואס דו ווייסט, וועסטו זען אז דו וועסט עס מוזן מלבש זיין, דער רמב"ם איינמאל שרייבט אז אז ער האט געוואלט שרייבן א ספר מפרש צו זיין אגדות חזל, האט ער געזען צום סוף אז ער מאכט אז ער שרייבט נישט די ספר, פארוואס שרייבט ער עס נישט? האט ער געזען אז כדי מסביר צו זיין די טיפע ענינים, די סודות און טיפע ענינים וואס ער האלט אז חזל רעדן וועגן, מען קען עס נישט זאגן גראד, מען דארף עס זאגן אין א משל, מען דארף עס מלבש זיין אין עפעס א צמד, עפעס א ציור, אין עפעס א מעלה. נו, די רגע וואס ער האט עס מלבש געווען, שטייט מען דאך שוין, האט, פארשטייסט עס שוין, ס'איז גארנישט מגלה זיין, אבער עס שטייט דאך אין די חזל איז שוין אויך דא די משלים, אפשר אן אנדערע משל, סך הכל קען ער מחליף זיין משל במשל, אבער מפרש זיין די זאך אליינס קען ער נישט, מילא. האט ער עס נישט געטון, און וועסט זיך אויספיקן וואס ער האט יא געטון, דארף מען לערנען הקדמה פון מורה און די גאנצע ענין באריכות, אבער דאס איז דער ווארט, אז אויב שלמה המלך, און קען יעדער איינער זען ביי זיך אדער ביי א חכם וואס ער ווייסט, איז א בשר ודם, ער דארף מלבוש זיין זיינע ווערטער, און זיינע ווערטער האבן אזויפיל לעוועלס פון משמעות, און ס'קען זיין אז יעדע אות, ממש יעדע קוצו של יוד, די פלאץ ווי מ'לייגט די אות אויף די פעיפער פון דער לינקער זייט איז געבליבן אסאך פלאץ אדער אביסל פלאץ, איז ממש א גאנצע עולם, ס'איז א גאנצע עולם וואס מ'קען, אויב איינער וואס ממש האט האט א געפיל צו שרייבעריי, איז ממש עומד אויף דעם, ס'איז ממש ער קען, דער שרייבער ער קען זיך קאמיטן סוסייד אויב מ'האט געשריבן זיין זיין זיין פאעם מיט צופיל פלאץ פון די לינקע זייט, ווייל ס'שטימט נישט די גאנצע זאך וואס ער וויל דיך זאגן, ס'קומט קומען איינער אזא אזא סארט בעל פשט און ער זאגט משוגע די פלאץ, יא אפשר על פי קבלה האט די האט די פלאץ א משמעות, ניין ניין על פי על פי פשט און על פי עומק האמת איז עס אזוי, און אויב ס'איז שלמה המלך אזוי איז אוודאי די תורה וואס איז מיר זאגן אז די איין סוף אליינס האט געשריבן, איך קען זיך אליינס פארשטעלן ווי סאך לעוועלס פון משמעות מוז זיין אין יעדע אין יעדע פרט. און דאס איז די תולדות יצחק בן אברהם, די זוהר ענדיגט צו. זאלסט נישט מיינען אז ישמעאל, לויט ווי איך פארשטיי דא, ישמעאל האט געהאט צוועלף קינדער, דו ביסט אלץ געווען א ריבוי וואס קומט ארויס פון אברהם, דאס איז זייער גרינג, אבער יצחק האט געהאט צוויי קינדער, יעקב און עשו, און עס איז געווען א גרויסע צווייער, יעקב וואס הייסט קדושה און עשו וואס הייסט גבורות, וואס איז נישט אין די קדושה, און ער איז ממלל גבורות השם, און דורך דעם איז ארויסגעקומען א צווייטע דור ישמיע כל תהילתו וואס איז יעקב אבינו, וואס יעקב אבינו האט געהאט צוועלף שבטים, דאס הייסט ישמעאל האט געהאט צוועלף נשיאים. די ביי די ערשטע דור, דא האט מען געווארט ביי יצחק האט מען געווארט נאך איין דור, וואס איז פשט מען האט געווארט נאך איין דור, מען האט נישט גלייך געמאכט א ריבוי, מען האט געזאגט ערשט דארף מען פארשטיין די די פרינציפעל פון ריבוי, מען האט פארשטאנען די פרינציפעל פון ריבוי האט מען געקענט מאכן, אנשטאטס אז ס'זאל זיין אזוי ווי ס'איז געשען ביי ישמעאל פון טאנצן די צוועלף איז געווארן שנים עשר נשיאים וואס איז נישט אזוי צומישט געווארן, ס'איז געווארן קליפות הייסט עס, האט מען. געשטאנען ביי יעקב, ביי יצחק און מ'האט געמאכט מ'האט עומד געווען א גאנצע לעבן פון יצחק אויף די ענין פון צוויי, אויף די ענין פון פון ריבוי, און פון דעם איז געבוירן יעקב וואס ער איז געהאט טאקע ישמיע כל תהילתו, דאס דאס די בחינה פון יעקב, ער האט געהאט אלעס, ער האט געהאט מטתו שלימה, ער האט געהאט צוועלף קינדער וואס יעדע איינס פון זיי איז געווען א גאנצע עולם בפני עצמו, אבער אן ווערן אן ווערן פארלוירן ווייל מען האט פארשטאנען וויאזוי יעדע שבט, יעדע איינע פון די צוועלף איז א גאנצע.